פון דעם בוך וועלט אויס וועלט איין פון דוד בערגעלסאן שבט גדליה. אינמיטן גרויע ווייטע סטעפּעס, אין א פארווארפענעם טאָל לעבן א ריטשקע מיט טאָפּאָלעס מיט ווערבעס, איז געלעגן גדליה'ס היים.

און אלע אז מען האט זיי גענומען פאר סאלדאטן האט מען זיי פארשיקט ערגעץ ווייט ווייט און זיי געהאלטן דארט לענגער ווי מען האלט געווענליכע סאלדאטן. אלע מענטשן האבן געדינט קנאפע פיר יאר און זיי האבן איבער עפעס געדינט נישט ווייניגער פון אכט און פון זיבן יאר.

היה אז איינער איז געווען בגליל אין גליל והחזיק און האט א חזקה געטון ביהודה אין יהודה, אדער ביהודה אז איינער איז געווען אין יהודה והחזיק און האט א חזקה געטון בגליל אין גליל.

און גדליה'ס באלעגאלישע גלעקער ציילן אויף זיי אין די לאנגע זומער טעג די מינוטן ציילן פינקטליך א שעה פערטהאלבן צום וואקזאל א שעה פערטהאלבן פון וואקזאל און נאכדעם אז מען קומט פארנאכט אהיים און מען שפאנט אויס שמעקט פון דעם פארגאנגענעם זומער טאג מיט שווייס פון א מידן פערד און אויך מיט אזא ריח שמעקט פון דער קומענדיגער נאכט

פּלוצעם האָט זיך אין דער צײַט איבערגעקערט אַן אַלט פֿאַרראָסטעטע רעדעלע, זיך אָנגעהויבן צו דרייען און צו יאָגן. פּלוצעם האָט זיך דעם קליינעם אָרעמען שטעטעלע פֿאַרגלוסט רײַך ווערן. כאָטש אַרום און אַרום אויף דער וועלט איז גאָרנישט געשען, און נישט גלאַט אַזוי פֿאַרגלוסט, דאָס איז געווען אַ ברענענדיקער פֿיבער, אַן אונטערגאַנג, אַ קרענק פֿון וועלן רײַך ווערן. די קרענק האט ארומגעכאפט פון א גאס ביז א געסל, פון א הויז ביז אן אונטערשטיבל, און ביז א פארשטופטן אלקער וואו עס וואינט א פריש חתונה געהאט ארעם פארפאלק. און מאדנע איז דאך געווען, ווייל פיל האבן דעמאלט ווירקליך פלוצים אנגעהויבן רייך צו ווערן. גדליה האט צוגעקוקט ווי כמעט אלע אין זיין שטעטל יאגן ארום איבער דער געגנט. אלע פליען, אלע לעכצן און טרינקען,

א שטיק אכצן שעה'ן, אדער צוואנציג צו אל די רוחות, אה. זיינוול שוין אויך א גביר. געהערט די מעשה מיט זיינוולען? קאפיטל צוויי דער ערשטער האט אין יענעם טאל ביי דער ריטשקע אויפגעהויבן דעם קאפ שמעון מעטעס, אדער שמעון דער קענער.

אנגעהויבן האט זיך עס מיט א פרץ פון דער געגנט וואס האט זיך אפגעשטעלט אויסטרינקען ביי שמעונ'ען א פלאש וויין. געקלונגען האט נאכדעם די מעשה אזוי, דער פרץ, א יונגער זייער א צעטראגענער. ביי שמעונ'ען אין שטוב איז ער נישט איינגעזעסן קיין רגע אויף אן ארט, ער האט זיך ארומגעדרייט ארום טיש מיט דער גלאז אין האנט, און ווי ער האט זיך אזוי ארומגעדרייט האט ער דערזען,

דער פּרץ האָט פֿאַרגעסן אָן דער גלאָז װײַן, ער האָט געפֿרעגט, װער האָט דאָס מױערל געמאַכט? שמעון האָט געענטפֿערט, איך און מײַנע קינדער. איך האָב פֿאַרטראַכט, מײַנע קינדער האָבן אױסגערעכנט און אױסגעפֿירט. דער פּרץ האָט געזאָגט, איך האָב דאָ אין געגנט אַ מאַיאָנטעק. איך האָב מיר אָנגעהױבן צו בױען דאָרט אַ הױז, נאָר איך האָב אױפֿגעהערט,

אין טאל האט מען אנגעהויבן האווען, פויזען, ארומיאגן איבער דער געגנט. מען איז געקראכן פון דער הויט. מען האט געמאכט שותפות אַכט צען מענטשן, כדי צו האבן אינאיינעם די ערשטע דריי טויזנט, און נאכדעם זיך צוריק צעטיילט. מען האט געהאנדלט גאנצע קאמפאניעס, געווען צוערשט שטארק שלום, און באלד נאכדעם זיך שטארק צעקריגט. מען האט זיך פארלאזט, זיך געלאדן.

מען האט געשמועסט, זע נאר, עס איז דאך טאקע א טשיקאווע זאך. די גאנצע מעשה מיט די חסרונות איז געווען אביסל אויפגעבלאזן. גבירים אין טאל זענען געווארן א גרעסערע צאל, און ווער פון זיי עס האט קיין חסרון נישט געהאט, ביי יענעם האט מען א חסרון אויפגעזוכט.

מאכט גרעסער די פענסטער, קלאפט ארויף א נייעם דאך, נעמט אריין נייעם פלאץ, און די ווייבער פון די גבירים גיבן דארט אכטונג אויף דער ארבעט. מאדנע ווייבער, זיי קלינגען מיט די שטוב-שליסעלעך און קאמאנדעווען, האלבע מאנסבילן.

זיינוול, א יאדערדיגער רירעוודיגער און פעסטער בחור, און גדלי' האט דאך צו אים א געפיל ווי צו א דין איידל שטעקעלע וואס ברעכט זיך. איינמאל ווען זיינוול האט געוואלט כלומר זיך ראנגלען, האט זיך גדלי' איינגעבויגן און האט זיך א לאז געטאן צו אים מיט איינגעבויגענע עלנבויגנס.

ער איז א שותף מיט מיכל פיאטקע און קויפט אפ אין מארק א קלייט נאך א קלייט. זיי האבן ביידע א בשותפות'דיגע פערד און וועגעלע און יאגן ארום איבער דער געגנט. מיכל פיאטקע שפאנט מלמדיש דאס פערד. זיינוול העלפט אים מיט איין האנט ווייל דער לינקער ארבל איז ביי אים א ליידיגער, גלאט אזוי אן ארבל וואס באמבעלט זיך.

איז וואָס? האָט זיינוול צו אים אַ וווּנק געטאָן מיט איין אייגל. דרייסט נאָך אַלץ מיטן בייטשל? גדליה האָט זיך נישט אומגעקוקט. איך דריי, האָט ער פֿויל אַריינגערוקט אַ האַנט טיף אין וואָגן אונטער דעם שטרוי. אַ ברירה האָב איך? זיינוול האָט זיך געגעבן אַ קיילעכדיקן דריי, ער האָט פֿריילעך אַ פֿאָך געגעבן מיט זיין ליידיקן אַרבל. אָן אַ חיסרון גייט דאָס נישט, דו יאָלד איינער! וואָס קוקסטו אַזוי אויף מיר?

איצט האט ער געלעבט ווי אין טשאד און א געפיל איז ביי אים אפט געווען אזא גלייך מען האט אים שטארק פארשטאפט די אויערן מיט וואטע און ער קוקט בלויז מיט די אויגן. ער זעט אלסדינג וואס ארום טוט זיך, נאר הערן הערט ער נישט קיין מינדעסטן קלאנג. צום ערשטן מאל האט אים אזא געפיל באהערשט אין איינעם א פרייטאג

נאָר אַ ביסל שפּעטער איז ער שוין ווידער מיט דעם געדאַנק וועגן אים שווער געשלאָפֿן און אין שלאָף געבענקט נאָך אים, געוואַרט אויף אים, אין איינער און דער זעלבער צײַט אי מיט שרעק, אי מיט פֿרייד. אַליין איז ער שוין צו יענער צײַט גאַנצע טעג געווען פֿאַרטומלט. אַז מען האָט צו אים גערעדט, האָט ער געענטפֿערט פֿאַרטויבט. ער איז צו דער באַן נאָך אַלץ געפֿאָרן, און פּאַרשױנען זענען פֿון מאָל צו מאָל געװאָרן װײניקער און װײניקער. געװען איז דאָס אין אָנהײב אָסיען, אַ טאָג אַ טונקעלער, אַ טאָג אָן זון, אַ װאָלקנדיקער, נאָר זײער אַ שטילער, אַ שװערלעכער, װי אָנגעגאָסן מיט בלײַ. גאַנץ פֿרי האָט אַ װינטל אָפּגעשטעלט דעם בײנאַכטיקן דריבנעם רעגן. נאר קילער איז דאך נישט געווארן, ליכטיגער אויך נישט. דער קליינער ווינט איז פארשוואונדן און דער טאג איז געבליבן א פארטויבטער, א נישט פילנדיגער ווי א פארטשערפעט לייב, א טאג וואס שלינגט איין אין זיך קלאנגען און גיט זיי מער צוריק נישט ארויס. גדליה איז געקומען צו דער באן ליידיג, איינער אליין מיט זיין פור. ער האָט איבערגעוואַרט איין צוג, אַ צווייטן, אַ דריטן, קיין פּאַרשוינען, ווי אויף צו להכעיס, איז נישט געווען. קיין צוגן האָבן שוין אויך מער קומען נישט געדאַרפט. גדליה איז נאָך אַלץ געשטאַנען און האָט געוואַרט. לינקס, ווייט פון וואָקזאַל, האָט ערגעץ געקלאַפּט אַ דרעשמאַשין. דאָס דרעשן האָט דערגרייכט אַהער כוואַליסווייז און האָט דערמאָנט אָן אויפהער אָן זיינוולס ליידיקן אַרבל.

ער האָט זיך אַנידערגעלייגט לעבן די רעלסן מיטן פּנים אַראָפּ און האָט צווישן די צוויי אָפּגעשטאַנענע וואַגאָנעס אַריינגעלייגט זיין פוס. איצט האָט ער אָט פון דער זייט, וואו עס געפינט זיך די ראַמפּע, דערהערט אַ שטויס פונעם לאָקאָמאָטיוו. ער האָט זיך צוגעדריקט מיט דער ברוסט שטייפער צו דער ערד און האָט שטאַרק, שטאַרק פאַרמאַכט די אויגן. אויף מאָרגן.

פון זיי נישט דערקענט. אָקאָרשט ביי נאַכט, ווען ער האָט ביי נייס געעפנט די אויגן, האָט ער ווי אין חלום דערקענט דעם ליידיקן אַרבל, וואָס באָמבלט זיך אַנטקעגן בעט אין דער לופט. זיינוולס ליידיקער אַרבל. אויך דעם וואונק פון זיינוולס אַ פריילעכן אייגל האָט ער דערקענט. זיינוול האָט זיך צו אים אָנגעבויגן איבערן בעט און האָט אים הייך אַריינגעשריגן אין אויער, מזל טוב שבט גדליה! מזל טוב מיט די ערשטע דריי טויזענט! סוף פון דער דערציילונג שבט גדליה.
איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.